מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ס"א עמוד א'. אויפן פריערדיגן עמוד האבן מיר געלערנט, א איד האט א שעפעלע. ס'איז געווען ערב פסח, ער האט עס מקדיש געווען, ער האט געטראכט דאס איז מיין קרבן פסח. יעצט עפעס איז געשען, ער איז געווארן טמא, צו ער האט זיך מצרף געווען צו א צווייטע חבורה, ער האט קיינמאל נישט מקריב געווען דעם שעפעלע. איז יעצט שטייט ער דא מיט א קרבן, בעצם וואס איז א קרבן פסח? איז גיי מקריב זיין יעצט אינמיטן יאר א קרבן פסח קען איך דאך נישט, אדער ס'איז ערב פסח, אדער ס'איז פסח שני, דעמאלס קענסטו עס מקריב זיין, אבער סתם גיין אינמיטן יאר מקריב זיין דעם קרבן אוודאי קען ער נישט. איז די הלכה איז, קען ער גיין צום כהן און ער זאגט פאר'ן כהן אזוי, קוק עי, די שעפעלע איז געווען א קרבן פסח, איך וויל אבער זאלסט עס מקריב זיין לשם שלמים, וויבאלד באמת יעדע קרבן פסח איז דאך א שלמים, אויב אזוי אז ער זאגט פאר'ן כהן זיי דאס מקריב לשם שלמים, מעג דער כהן עס אזוי מקריב זיין און דער איד קען עסן דערפון. אבער אויב זאגט ער, אדער לאמיר זאגן דער כהן האט אינזין אז ער גייט ברענגען דא א קרבן פסח, היות ס'איז נישט ערב פסח, היות ס'איז נישט פסח שני, און נישטא אזא זאך זאל קענען ברענגען א קרבן פסח, איז דער גאנצער קרבן גארנישט ווערד. נאך א הלכה ווייסן אונז לגבי קרבן פסח, אז איך בין מקריב א קרבן פסח, מוז עס זיין למנוייו. איך נעם א חבורה פון מענטשן צוזאמען, און איך האב אינזין דער קרבן איז דווקא פאר זיי, און ווי לאנג איך שעכט עס פאר זיי איז דאס בסדר. אבער אויב גיי איך יעצט און איך בין מחליט, ווייסט וואס, איך שעכט דאס פאר אנדערע גרופ מענטשן, איז די גאנצע קרבן גארנישט ווערט. איז די גמרא פרעגט אונז א אינטערעסאנטע שאלה, לאמיר נעמען די לעצטע זעקס שורות דף ס' עמוד ב'. איבעיא להו, כ'וועל פרעגן אזא סארט שאלה, פסח, ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים, מהו? דער איד איז געקומען, ער האט דא א קרבן פסח, ער שטייט ערגעץ אינמיטן יאר, ער קומט חנוכה צום כהן, ער זאגט ער דא האסטו א קרבן פסח, איך וויל זאלסט עס שעכטן לשם שלמים. יעצט וואס איז געשען איז, דער כהן האט אינזין געהאט א צווייטע זאך אינגאנצן, דער כהן האט אינזין געהאט, ער גייט טוישן דא די בעלים, ער גייט טראכטן דאס איז נישט קיין קרבן פסח, אדער לאמיר זאגן נישט די ווערטער נאר ער זאגט פשוט, איך מאך עס נישט פאר ראובן, נאר וואס איך גיי עס מאכן פאר אנדערע מענטשן, ער איז משנה די בעלי בתים דערפון. זיין חשבון איז, אזוי ווי איך זעה א קרבן פסח, די מינוט וואס איך טויש די בעלי בתים, פסל'ט דאס דעם גאנצן קרבן, איז לכאורה, מיט דעם איז עס מוציא דעם גאנצן קרבן, ס'ווערט אויס קרבן פסח און ס'קומט אריין צו שלמים. איז אנשטאט איך זאל גיין טראכטן, הרי זה לשלמים, טראכט ער זיך, אז וואס, כ'בין משנה די בעלי בתים דערפון, איז דאס די גמרא'ס שאלה. שמועסט די גמרא אזוי, שינוי בעלים כשינוי קודש דמי ומכשיר ליה, זאג איך אז מיט דעם וואס איך טויש די בעלי בתים איז דאס אזוי ווי איך בין געגאנגען זאגן אז איך טויש עס פון א קרבן פסח צו א קרבן שלמים, און אזוי ווי ווען איך טו אזא זאך פשט איז פסל איך דעם קרבן פסח, איך מאך עס אויס קרבן פסח און איך נעם עס אריין צו שלמים. און ממילא די זעלבע זאך געשעט אויכעט מיט דעם וואס איך האב אינזין אנדערע מענטשן, או לא, אדער ניין דאס איז נישט אזא גוטע עצה און דאס קען מען נישט טוהן. אמר רב פפא, זאגט רב פפא, אמריתא לשמעתא קמיה דרבא, איך האב דאס פארגעזאגט פאר רבא, און איך האב געזאגט אזא סברה. שמועסט רב פפא אויס און זאגט אזוי, הואיל ושינוי קודש פוסלו בזמנו, דו זעהסט דאך אז ערב פסח איך קום צום כהן מיט א קרבן פסח און איך זאג אים שחט מיר מיין קרבן פסח, איז דער כהן געגאנגען און האט געהאט אינזין א קרבן שלמים, שינוי קודש, ער האט מחליט געווען, דאס איז נישט קיין קרבן פסח, ס'איז א קרבן שלמים, איז אוודאי די גאנצע קרבן איז גארנישט ווערט, ס'איז פסול. די זעלבע זאך איז אויכעט, ושינוי בעלים פוסלו בזמנו, טאמער דער כהן האט אינזין א אנדערע חבורה, אז ס'איז ערב פסח, דער איד וויל ברענגען א קרבן פסח און דער כהן האט אינזין א צווייטע חבורה, איז די גאנצע זאך פסול. דאס הייסט, סיי איך האב אינזין א אנדערע קרבן, אדער סיי צו איך האב אינזין אנדערע מענטשן, איז עס אינגאנצן פסול. פשט איז זיי צוויי שטייען אויפן זעלבע מדריגה. אויב אזוי שמועסט אויס רב פפא, מה שינוי קודש, שפוסלו בזמנו אזוי ווי שינוי קודש, וואס ערב פסח פסל'ט עס דעם קרבן, מכשירו לאחר זמנו, אבער יעצט אויף חנוכה, אז איך קום טראכטן דאס איז נישט קיין קרבן פסח נאר דאס איז א שלמים, פארקערט דורך דעם ווערט עס כשר, מאכט עס פון מיין קרבן א גוטן קרבן. אף שינוי בעלים, די זעלבע זאך איז מיט שינוי בעלים, שפוסלו בזמנו, וואלט ער דאס געטון ערב פסח, פסל'ט עס דעם קרבן, אבער מכשירו לאחר זמנו, איז יעצט ווען איך שטיי חנוכה, און איך טראכט אזא זאך, בין איך מכשיר מיין קרבן. איז טענה'ט רב פפא אזוי, אזוי ווי דו זעהסט ערב פסח אז איך נעם פון מיין קרבן פסח מאך איך א שלמים פסל'ט עס, אבער ווען איך טוה די זעלבע זאך אויף חנוכה ווערט עס כשר, איז די זעלבע זאך ווען איך מאך שינוי בעלים ערב פסח איז דאס א זאך וואס פסל'ט, אבער מאך איך די זעלבע זאך חנוכה דארף עס זיין אקעי. איז די גמרא'ס שאלה געווען, שינוי בעלים דאס מוציא מידי פסח און ברענגט מען דאס אריין צו שלמים, וויל רב פפא זאגן יא, ס'ארבעט, ס'איז א גוטע וועג דאס צו טוהן. ואמר לי, זאגט רב פפא, אז רבא האט מיר געזאגט אזוי לא, ניין, ס'איז נישט קיין גוטן תירוץ דאס, איך בין נישט מסכים מיט דיר. זאגט ער אזוי, אם אמרת בשינוי קודש, שכן פוסלו בגופו, וישנו בארבע עבודות, וישנו לאחר מיתה, וישנו בציבור כביחיד. טענה'ט רבא צו אים אזוי, דו האסט געוואלט צו פארגלייכן און זאגן אז דער חלק פון שינוי קודש צו טוישן א זאך פון קרבן פסח צו שלמים, אדער צו נעמען א קרבן פסח טוישן בעלי בתים, דאס איז די זעלבע מדריגה, היות דו זעסט דאך ערב פסח פסל'ן ביידע דעם קרבן. זאגט רבא ניין, ס'איז דא פיר חילוקים, ס'איז דא א פיר פארשידענע פלעצער וואו דו זעסט אז משנה זאך, משנה זיין א זאך פון איין קרבן צו א צווייטן, לאמיר זאגן פון קרבן פסח צו א צווייטע קרבן, אדער יעדע קרבן פון איין קרבן צו א צווייטע, איז אסאך שטערקער ווי גיין טוישן די בעלי בתים פון א זאך. ער זאגט רבא אים אזוי, זעסט דאך שכן פוסלו בגופו, די ערשטע זאך איז, לאמיר זאגן דו האסט א קרבן פסח, שטייסט ערב פסח, קומט צום כהן, און איך זאג איך וויל מקריב זיין מיין קרבן פסח, קומט דער כהן און האט אינזין לשם שלמים, איז וואס געשעהט? די גאנצע בהמה ווערט בעצם א פסול'ע זאך, ס'איז פסולו בגופו, די גאנצע זאך איז א פסול'ע קרבן יעצט. איז דאס איז די עפעקט פון ווען איך זאג אויף א זאך כ'בין משנה פון לפסח לאמיר זאגן צו שלמים. נאך א זאך, וישנו בארבע עבודות, מיר האבן שוין געזאגט ס'איז דא פיר עיקר עבודות, ס'איז דא די שחיטה, ס'איז דא די קבלה, ס'איז דא די הולכה, און ס'איז דא די זריקה. ער זאגט רבא ביי אלע פון די סטעידזשעס פון נישט קיין חילוק ביי וועלכע עבודה שטייט טאמער האט ער איינמאל אינזין אז דאס איז נישט קיין קרבן פסח נאר דאס איז א שלמים פסל'ט ער דעם גאנצן קרבן דאס הייסט סיי ער האט אינזין די שלמים בשעת ער שעכט אדער סיי ער האט עס אינזין בשעת ער איז מקבל דעם בלוט אדער סיי ער האט עס אינזין בשעת ער גייט צום מזבח אדער סיי ער האט עס אינזין בשעת'ן שפריצן נישט קיין חילוק ווי ער שטייט נאר אז פון איינער פון זיי האט ער אינזין אז ער מאכט עס יעצט לשם שלמים און נישט לשם קרבן פסח, פסל'ט עס די גאנצן קרבן. ווייטער זעה איך אז די ש אז צו טוישן א זאך צו שינוי קודש איז א גאר א שטארקע זאך. זאגט רבא נאך א זאך, וישנו לאחר מיתה, אויב א איד איז געשטארבן און די איד האט בעצם צוגעזאגט ער גייט ברענגען לאמיר זאגן א שלמים, יעצט איז ער געשטארבן, איז די קינדער זענען מחיוב צו ברענגען דעם קרבן, איז יעצט מען געגאנגען צום בית המקדש מען געוואלט ברענגען דעם קרבן, איז יעצט האט יענער אינזין ער גייט ברענגען א עולה דא, איז די הלכה איז מען דארף מען ברענגען נאכאמאל א קרבן, דער טויטער מענטש האט צוגעזאגט אז פון זיין געלט גייט מען געבן א שלמים, הגם ער לעבט שוין נישט און ער איז נישט באלעבאס יעצט אויף דעם קרבן, אבער פון זיין געלט מוז מען ברענגען א קרבן שלמים, איז טאמער דער כהן איז יעצט געגאנגען האט אינזין געהאט א עולה, דארף מען איבערברענגען א נייע קרבן. און די פערדע זאך זאגט רבא, וישנו בציבור כביחיד. די זעלבע זאך אזוי ווי ווען איך גיי ברענגען קרבן פסח און איך טויש עס צו א שלמים פסל איך דעם גאנצן קרבן, איז די זעלבע זאך מיט א קרבן ציבור. טאמער דארף מען ברענגען א חטאת קרבן ציבור, און דער כהן האט אינזין איך ווייס ער ברענגט א אשם, איז די גאנצע זאך גארנישט ווערד דארף מען נאכאמאל אנהייבן. זע איך אז אין פיר פארשידענע חילוקים און פיר פארשידענע פלעצער איז די חילוק ווען ער זאגט ער טוישט קרבן איז משנה די קודש פון א זאך, האט עס א גאר א שטארקע עפעקט אויף דעם. איז לאמיר דאס פארגלייכן ווען א מענטש טוישט בעלי בתים, ער זאגט רבא אזוי, תאמר בשינוי בעלים, דאין פוסלו בגופו, די פסול, לאמיר זאגן, דו האסט דא געהאט א קרבן, און דו האסט געהאט א, וואס איז געווען לאמיר זאגן פאר ראובן, און שפעטער יענער איז משנה דעם בעלים דערפון, איז די קרבן אליינס ווערט נישט פארלוירן אין די קרבן, די קרבן איז א כשר'ע קרבן, נאר וואס מיין מחשבה האט קאליע געמאכט וויבאלד כ'האב אינזין געהאט א צווייטן, לאמיר זאגן וואלט איך יעצט געקענט צוריק טוישן, מיין קרבן אליינס איז נישט קיין פראבלעם. די זעלבע זאך איז אויכעט ואינו בארבע עבודות, די הלכה איז אז אויב לאמיר זאגן בשעת'ן שחיטה האב איך אינזין אז איך שעכט פאר א צווייטן, אדער לאמיר זאגן בשעת'ן קבלה האב איך אינזין אז איך שעכט פאר א צווייטן, אדער לאמיר זאגן איך האב אינזין אז איך שעכט פאר א צווייטן בשעת איך גיי צום מזבח, ביי די אלע דריי עבודות האט דאס נישט קיין שום אפעקט, ווילאנג מיין זריקה איז געווען לשם דעם ריכטיגן מענטש איז דאס נישט קיין שום פראבלעם, מה שאין כן ביי שינוי קודש אז דו טוישסט די נאמען פון א קרבן, האבן מיר געזאגט ביי יעדע עבודה מאכט עס א ריזיגע חילוק. נאך א זאך זאגט ער, ואינו לאחר מיתה, די זעלבע זאך איז אויכעט אז ס'איז אינו לאחר מיתה, אז טאמער יענער האט געזאגט אז מען גייט ברענגען א שלמים פון זיין געלט, יעצט האט מען געברענגט א שלמים און מען האט אינזין געהאט א צווייטן, איז עס נישט קיין שום פראבלעם, ווייל דער מענטש איז דאך עניוועי לעבט נישט, נאר וואס, מען האט אינזין געהאט דער שלמים זאל נישט זיין פאר די טויטע נאר פאר א צווייטן מענטש, למעשה דער טויטע האט געברענגט פון זיין געלט א קרבן, דארף מען נישט איבערברענגען א נייע קרבן, די זעלבע זאך איז אויכעט ואינו בציבור כביחיד. אז טאמער די ציבור האט אינזין מען ברענגט דא א קרבן ציבור און די כהן האט אינזין יענעם און יענעם איז דאס האט נישט קיין שום עפעקט ער קען נישט טוישן די בעלים דא פון דעם קרבן היות ס'איז א קרבן ציבור איז דאס דאך ממילא א קרבן וואס איז פאר יעדעם איינעם איז ווען איך האב יעצט אינזין עפעס א איד אדער איך וויל יענעם צולייגן טוט זיך גארנישט אויף דערמיט די כהן ווייל יענער איד האט ממילא א חלק פון דעם קרבן איז טענה'ט רבא אז דו גייסט פארגלייכן די ליסט פון שינוי קודש וואו ס'מאכט א חילוק מיט שינוי בעלים וואו ס'מאכט א חילוק, אז ס'זענען פיר חילוקים וואס דו זעהסט אז שינוי קודש איז אסאך מער חומר'דיג ווי שינוי בעלים, וועגן דעם זאגט רבא דו רב פפא ווילסט צוגלייכן שינוי קודש צו שינוי בעלים, זאגט רבא ניין, ביי שינוי קודש איז דא פיר זאכן וואס איך זעה דארטן, ערשטנס ס'איז פסולו בגופו, וואס מה שאין כן שינוי בעלים איז נישט קיין פסולו בגופו. איך זעה ביי שינוי קודש ס'דא ביי יעדע פון די פיר עבודה קען עס עפעקטן מיין קרבן, מה שאין כן ביי שינוי בעלים קען עס נאר עפעקטן ביי זריקה, איך זעה אויכעט לגבי שינוי בקודש אז וואס ישנו לאחר מיתה מ'דארף איבערברענגען א נייע קרבן, שינוי בעלים דארפסט נישט איבערברענגען א נייע קרבן, און די זעלבע זאך איז אויכעט אז ביי קרבן ציבור ביי שינוי קודש מאכט עס א פראבלעם, מה שאין כן שינוי בעלים ביי קרבן ציבור איז נישט קיין שום פראבלעם, איז טענה'ט רבא צו רב פפא דו האסט מיר געוואלט ברענגען א שיינע צושטעל און זאגן אזוי ווי דאס ערב פסח פסל'ט אבער למעשה אויף חנוכה קען עס מתיר זיין, די זעלבע זאך איז אויך מיט שינוי בעלים אז ס'פסל'ט ערב פסח, עט עס העלפן יעצט אויף חנוכה, זאגט רבא איז דיין צושטעל נישט קיין גוטן צושטעל. שמועסט רבא אבער אויס ואף על גב דתרתי לאו דווקא, תרתי מיהא דווקא. הגם אונז האבן יעצט געברענגט א ליסט פון פיר זאכן וואס בעצם זעהט אויס אז פיר דא פיר חילוקים צווישן שינוי קודש אדער שינוי בעלים, זאגט רבא צוויי פון זיי באמת איז נישט קיין גוטן צושטעל, צוויי פון זיי בעצם זענען יא די זעלבע. פארוואס זאגט ער אזוי? דמאי שנא שינוי בעלים דלא הוי פסולו בגופו, אונז האבן יעצט געזאגט אז שינוי בעלים איז בעצם האבן מיר געזאגט איז אז עס איז נישט קיין פסול בגופו, ווייל בעצם די קרבן איז א כשר קרבן, וואס איז סיבה פארוואס האבן מיר דאס געזאגט? דפסולו מחשבה בעלמא היא, וויבאלד די גאנצע פסול איז דאך נאר א מחשבה'דיגע זאך, איז נישט קיין פשט אז איך האב גע'פסל'ט עפעס אין די בהמה, אויב אזוי קען איך עס נישט אנרופן קיין פסול בגופו. אויב אזוי זאגט רבא שינוי קודש נמי פסולו מחשבה בעלמא היא, און אויב אזוי, אויב שינוי קודש איז דאך אויך בעצם נאר א מחשבה, קען איך דאס נישט אנרופן און זאגן אז דאס איז א פסול בגופו אליינס. וועגן דעם זאגט רבא די ערשטע באמת, סיי שינוי קודש אדער סיי שינוי בעלים, זענען בעצם ביידע נישט קיין פסול בגופו. ותו, און שמועסט רבא אויס ווייטער און זאגט, הא דאמר אז שינוי בעלים אינו לאחר מיתה, איז אונז האבן געזאגט אז שינוי בעלים אינו לאחר מיתה, מה שאין כן שינוי קודש דארף מען נאכמאל איבערברענגען א קרבן לאחר מיתה, זאגט ער לרב פנחס בריה דרב אמי דאמר יש שינוי בעלים לאחר מיתה, וואס ער האט געהאלטן אז אפילו טאמער כ'טויש די בעלים דארף איך אויך איבערברענגען נאכמאל א קרבן, מאי איכא למימר, וואס וועסטו דעמאלס זאגן? איז טענה'ט רבא, צוויי פון די ליסט איז בעצם שינוי קודש מיט שינוי בעלים די זעלבע זאך. די חילוק וואס אונז האבן פריער געזאגט אז שינוי קודש איז נישט קיין פסולו בגופו, דאס איז דאס אז ס'איז יא פסולו בגופו, זאלסטו וויסן נישט אמת, בעצם שינוי קודש איז אויך נישט קיין פסולו בגופו. וואס אונז האבן געזאגט אז ביי שינוי בעלים דארף מען נישט איבערברענגען א קרבן, זאגט אז ס'איז דא א שיטה מען דארף יא איבערברענגען, איז זאגט רבא הגם פון די פיר בעצם צוויי קען מען אפפרעגן, זאגט רבא אבער תרתי מיהת דווקא נינהו, אבער צוויי פון זיי, דאס איז בלייבט יא, די חילוק וואס איך זעה אז שינוי בקודש איז מער חומר'דיג, וואס ביי יעדע פון די פיר סארטן שחיטות, פון די שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה ביי אלעס קען עס נעמען אפעקט. מה שאין כן בשינוי בעלים, עט עס נאר געשען אויב ס'האט עס אינזין ביי שעת'ן זריקה, אדער דאס ביי א קרבן ציבור, א שינוי קודש, איז ישנו בציבור כביחיד, מה שאין כן שינוי בעל איז אינו כבציבור כביחיד, די למעשה בלייבן יא. און וועגן דעם זאגט רבא, הגם דו רב פפא זאגסטו און ווילסט עס צושטעלן, און איך האב דיך אפגעפרעגט, איז פון די פיר איז למעשה נאר געבליבן צוויי וואס קען אפפרעגן רב פפא, אבער למעשה צוויי האב איך יא, דאס הייסט צוויי פוינטס זעה איך קלאר אז שינוי קודש איז אסאך מער חומרדיג ווי שינוי בעלים, איז טענה'ט רבא, דו רב פפא ווילסט מיר זאגן אזוי ווי שינוי קודש אז דו ביסט משנה א קרבן ערב פסח און דו זאגסט פון א קרבן פסח זאל ווערן א שלמים ערב פסח פסל'ט אויס מיין קרבן, אבער אויף חנוכה העלפט מיר דאס צו מאכן כשר מיין קרבן, ווילסטו מיר זאגן די זעלבע זאך איז אויך שינוי בעלים וואס ערב פסח פסל'ט אויס מיין קרבן, מה שאין כן יעצט אויף חנוכה זאל מיר דאס העלפן? זאגט רבא דאס קען נישט זיין, ווייל איך זעה כאטשיג פון צוויי פון פיר פלעצער זעה איך אז שינוי קודש איז אסאך מער חומר'דיג ווי שינוי בעלים, אויב אזוי וואס פאר צושטעל איז דאס? וועגן דעם זאגט רבא איך קום צוריק אונזער שאלה, וואס טוט זיין די הלכה? דער איד קומט חנוכה מיט א קרבן פסח צום כהן, און אנשטאטס דער כהן זאל אינזין האבן איך מאך דא א שלמים, האט ער אינזין ער איז משנה די בעלים, נעמט דאס ארויס מקרבן פסח, און ס'כאילו איך האב יעצט געברענגט א שלמים, אט זאג איך ניין, דאס איז נישט גענוג. אלא אמר רבא, זאגט רבא, פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים, נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו. זאגט רבא, איך קען נישט זאגן אז ס'איז כשר, איך זאג ס'איז פסול. איז פסול. פארוואס? ווייל איך זאג פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים, ווען דו קומסט חנוכה און דו גייסט טוישן בעלי בתים און נישט טראכטן אז דאס איז א שלמים, נעשה כמי שאין לו בעלים בזמנו, איז דאס אזוי ווי איינער וואס האט נישט קיין בעלים בזמנו. פשט איז, אז ערב פסח זאגסטו פאר אזא קרבן אז ס'איז נישט אז איך טויש די בעלי בתים פון דעם, נישט אז דאס פסל'ט דעם קרבן, נאר ס'איז א זאך וואס האט נישט קיין בעלים, ס באמת בלייבט עס א קרבן פסח, ס איז נישט מוציא מידי קרבן פסח, נאר וואס אז איך האב א קרבן וואס האט נישט קיין בעלים קען איך עס נישט מקריב זיין, אבער ס איז נישט פשט אז איך נעם עס ארויס מיט דעם וואס איך רוף עס ערב פסח, אז איך טויש די בעלי בתים ווערט עס אויס קרבן פסח. די זעלבע זאך ביי אונז, ווען דער ישראל קומט צום כהן, און ער קומט חנוכה און ער זאגט דא האסטו כהן, נעם די בהמה און גיי שעכטן א שלמים, און אנשטאטס דעם גייט די כהן און ער איז משנה די בעלים, איז ער מיט דעם נישט מוציא מידי קרבן פסח. קומט אויס אז די ישראל קומט צום כהן, און די כהן שעכט דא א קרבן פסח אויף חנוכה. אזוי ווי כ'האב שוין פריער געזאגט, איך קען נישט ברענגען א קרבן פסח אויף חנוכה, וויבאלד ס'איז נישט ערב פסח, ס'איז נישט פסח שני, ברענגען א קרבן פסח אויף חנוכה האט נישט קיין פשט. אויב אזוי איז די גאנצע זאך פסול. איז זאגט רבא, דו האסט מיר געפרעגט א שאלה, צו מיט שינוי בעלים נעם איך עס ארויס מפסח און איך ברענג עס אריין צו שלמים, זאגט רבא ניין, ס'ברענגט עס נישט ארויס און די גאנצע זאך איז פסול. זאגט די הייליגע משנה, שחטו שלא לאוכליו. כ'האב שוין דערמאנט, א קרבן פסח מוז זיך שעכטן פאר א חבורה פון מענטשן, יעצט די מענטשן מוזן האבן אפאר קאנדישאנס, די איין זאך איז, זיי מוזן קענען עסן דעם קרבן, דאס הייסט גיי איך ברענגען א קרבן דא פאר מענטשן וואס קענען עס נישט עסן, ווי די גמרא גייט זאגן למשל פאר א חולה, פאר עלטערע מענטשן וואס זיי קענען נישט עסן, איז די גאנצע קרבן גארנישט ווערט. ושלא למנויו, אדער איך גיי ברענגען א קרבן פאר מענטשן וואס מען האט בכלל נישט אינזין געהאט, איך האב איך האב אינזין א חבורה לאמיר זאגן פון צען מענטשן, און ער גייט האבן א צווייטע א צווייטע חבורה פון צען מענטשן אינזין. אדער נאך א זאך, לערלים, מענטשן וואס קענען נישט האבן קיין ברית, ווייל זייער ברידער זענען געשטארבן, און זיי קענען נישט האבן קיין ברית, אדער לטמאים, ער שעכט די קרבן פסח און האט אינזין מענטשן וואס זענען טמא, פסול איז דאס א פסול'ע קרבן פסח. לאוכליו ושלא לאוכליו, אבער אויב האט אינזין צוויי גרופס פון מענטשן, מענטשן וואס קענען עסן, אבער האט אויך אינזין מענטשן וואס קענען נישט עסן, אדער למנויו ושלא למנויו, האט אינזין מענטשן וואס זענען בעצם א חלק פונעם קרבן, און אזעלכע וואס זענען נישט קיין חלק דערפון, למולים און לערלים, זעלכע וואס זענען געמל'עט, און זעלכע וואס זענען נישט געמל'עט, לטמאים ולטהורים, אויפן זעלבע צייט, בשעת ער שעכט עס האט ער אינזין טמאים און טהורים, אויף דעם זאגט די משנה כשר, עס איז כשר. שחטו קודם חצות, אויב איז ער געגאנגען שעכטן זיין קרבן פסח פאר חצות, פסול, משום שנאמר בין הערבים, אין די תורה שטייט בין הערבים, די תורה זאגט אונז ווען דארפסטו ברענגען די קרבן פסח, דאס איז בין הערבים, האבן שוין געזאגט א האלבע שעה נאך חצות די פריעסטע וואס דו קענסט ברענגען, איז טאמער דו ביסט געגאנגען און האסט געברענגט פארדעם, פסול איז א פסול'ע קרבן. שחטו קודם לתמיד, אויב האט עס מקריב געווען פארן תמיד, וואס אונז האבן שוין געזאגט ביי תמיד שטייט דאך נאר בין הערבים, ביי פסח שטייט סיי בערב און סיי בין הערבים, אויב אזוי האט מען געלערנט פון דעם אז קרבן פסח דארף בעצם זיין נאכן קרבן תמיד, אויף דעם זאגט די משנה כשר, למעשה איז א כשר'ע קרבן פסח, ובלבד שיהא אחד ממרס בדמו עד שיזרק התמיד, איינער זאל מישן מיטן בלוט כדי עס זאל נישט ווערן פארגליווערט, אזוי זאל מען נישט שפעטער, מען זאל קענען מקריב זיין אין מין טיים דעם קרבן תמיד, שפעטער מען קען שפריצן די בלוט אויפן מזבח. אבער זאגט די משנה ואם נזרק, אויב עס איז געווארן געשפריצט, כשר איז עס א כשר'ע קרבן פסח. תנו רבנן האבן מיר געלערנט, כיצד שלא לאוכליו, וואס מיינט עס אז איך שעכט א קרבן פסח שלא לאוכליו? זאגט די משנה, זאגט די גמרא, לשם חולה, איך האב געשאכטן א קרבן פסח פאר א מענטש וואס איז קראנק, ער קען נישט עסן, איז אז איך האב אינזין אז איך גיי שעכטן א קרבן פסח פאר א מענטש וואס קען נישט עסן, אויב אזוי הייסט עס נישט א כשר'ע קרבן. או לשם זקן, אדער א אלטע מענטש, ווייטער ער קען נישט עסן, אויב אזוי איז דאס א פסול'ע קרבן. כיצד שלא למנויו וואס מיט די צווייטע משנה, די משנה זאגט אונז ושלא למנויו מענטשן וואס זענען נישט געווען קיין חלק פונעם קרבן פסח, וואס מיינט דאס? זאגט די גמרא, נמנו עליו חבורה זו, איין חבורה, זיי האבן זיך ממנה געווען זיי גייען ברענגען דעם קרבן פסח, ושחטו לשם חבורה אחרת, און ער האט יעצט אינזין א צווייטע חבורה, דו מוזט דאך אינזין האבן זיי, יעצט למעשה האסטו געהאט אינזין א צווייטן, אויב אזוי איז די גאנצע זאך גארנישט. פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון ווי ווייס איך די צוויי דינים? ערשטנס אז עס מוז זיין אז איך שעכט עס פאר מענטשן וואס קענען עס עסן, און צווייטנס אז עס מוז זיין א חבירה וואס זיי באלאנגט צו די קרבן פסח און איך קען נישט סתם אינזין האבן א צווייטן. זאגט די גמרא דתנו רבנן אונז האבן געלערנט אין פסוק שטייט במכסת, די ווארט במכסת לערן איך פון דעם, די תורה זאגט אונז, ואם ימעט הבית מהיות משה, ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו, במכסת נפשות איש לפי אוכלו תכוסו על השה. זאגט די גמרא, לערן איך פון דעם, וואס מיינט די ווארט במכסת, לערן איך פון דעם, דאס איז א לשון ווי רשי זאגט, למניין, עפעס צו א געוויסע צאל מוז עס זיין, וועגן דעם לערן איך פון דעם מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנויו, אז די תורה זאגט אונז ס'מוז זיין צו א געציילטע מענטשן, דאס הייסט דו מוזט האבן א חבורה וואס זיי האבן זיך ממנה געווען זיי גייען ברענגען דעם קרבן. יכול וואלט איך אבער קען מיינען שחטו שלא למנויו, יהא כעובר על המצוה וכשר כ'וואלט פארשטאנען אפשר אז די תורה זאגט מען פשוט אז דו זאלסט וואס דו זאלסט טון, באמת מעיקר הדין, מהודר שבמהודר איז אז אונז קומען צוזאמען, מ'מאכט א חבירה, מ'איז זיך ממנה אז אונז גייען עסן מיט דעם קרבן פסח, אבער אויב שפעטער קומען צו אנדערע מענטשן, אדער כ'האב אינזין געהאט אנדערע מענטשן, אפשר די תורה וויל נישט זאגן אז ס'שטערט אז ס'איז ממש פסול, וואלט איך געמיינט אפשר איז נאך אלץ כשר נאר די תורה זאגט וואס דו וואלטסט געדארפט טון, אבער האסט נישט אזוי געטון אפשר טויגט יא. תלמוד לומר, אויף דעם זאגט די תורה א דאפלטע לשון, די תורה זאגט במכסת תכוסו, וויבאלד שטייט א דאפלטע לשון, וויל די תורה זאגן הכתוב שנה עליו לעכב, די תורה חזר'ט איבער און זאגן זאלסטו וויסן אז דו האסט נישט אינזין, דו ביסט נישט ממנה מענטשן אויף דעם קרבן פסח, זאלסטו וויסן א גאנצע קרבן פסח איז פסול, הייסט דאס איז נישט קיין זאך וואס איך זאג דאס איז די פרעפערד מעטאד אזוי וואלט מען געדארפט טון אבער אויב האסט נישט געטון אזוי איז בסדר ניין תורה נוצט א דאפעלטע לשון דיר צו זאגן אז אזוי מוז עס זיין און אז דו מאכסט נישט אזוי אויב אזוי איז די גאנצע זאך פסול רבי אומר רבי לייגט צו און ער זאגט לשון סורסי הוא כאדם שאומר לחבירו כוס לי טלה זה שעכט פאר מיך די קרבן פסח זאגט דער רבי אז איך לערן פון דא, וויבאלד די תורה נוצט מיר א לשון פון כוס וואס דאס איז לשון שחיטה, לערן איך פון דא אז ווען קען עס עפעקטן אז איך האב אינזין אנדערע מענטשן דאס איז נאר בשעת'ן שחיטה. דאס הייסט אז בשעת'ן שחיטה האב איך אינזין מענטשן וואס זיי האבן זיך נישט ממנה געווען אויף דעם קרבן פסח, דעמאלטס איז עס א פראבלעם. אבער אויב מיין שחיטה איז געווען אלעס כשר ויושר, כ'האב אינזין געהאט די חבירה וואס זיי האבן זיך טאקע ממנה געווען אויף דעם, שפעטער ביי די זריקה פאלט מיר איין ווייסט וואס כ'וועל צולייגן נאך מענטשן אויף דעם, דאס דא דארט דארט נישט אדער כ'וועל נישט צולייגן נאר זיך פארשעכט פאר אנדערע גרופ מענטשן, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן דעם איסור, ס'איז נאר בשעת'ן שחיטה וואס דעמאלס איז עס א פראבלעם אז כ'האב אינזין אן אנדערע כת, אבער טאמער ס'איז נישט בשעת'ן שחיטה נאר שפעטער דעמאלס איז נישט קיין שום פראבלעם. זאגט די גמרא אשכחן שלא למנויו, לערן איך פון דא נאר דעם חלק אז מען מוז זיין ממונה אויפן קרבן שלא לאוכליו מנלן, פון וואו זעה איך פון דעם פסוק אויך אז טאמער כ'האב אינזין געהאט פאר מענטשן וואס זיי קענען עס נישט עסן אז דעמאלס טויגט נישט? זאגט די גמרא אמר קרא די תורה זאגט אונז איש לפי אכלו תכוסו, די תורה זאגט אונז איש לפי אכלו, איתקש אוכלין למנויין. אזוי ווי איך פארשטיי מנויין מוז זיין אז זיי זענען זיך ממנה געווען און אן דעם די גאנצע זאך אינגאנצן פסול, דאס הייסט האב איך אינזין מענטשן וואס זיי האבן זיך נישט ממנה געווען אויף דעם קרבן איז א פסול'ע קרבן, די זעלבע זאך איז אויך לפי איש לפי אכלו, ס'מוז זיין די מענטשן מוזן קענען עסן, און טאמער זיי קענען נישט עסן, און איך האב אינזין אז איך שעכט קרבן פסח פאר עלטערע אידן וואס זיי קענען נישט עסן, אדער איך האב אינזין חולים, אויב אזוי די גאנצע קרבן נישט קיין כשר'ן קרבן, און אזוי ווי ווען ס'קומט צו די חבורים מוז עס זיין פאר די חבורים טאמער נישט איז עס פסול, די זעלבע זאך איז אויך אז איך שעכט פאר מענטשן וואס זיי קענען נישט עסן, איז די גאנצע קרבן א פסול'ע קרבן.